אין די יאר תשמ"ו וואס איז געווען אין שבת פרשת חיי שרה שבת מברכים חודש כסלו ס'איז יעמאלט געווען א שווערע תקופה אין כמה עניינים סיי אין עניינים כלליים בפרט אין ארץ ישראל איז דעמאלט געווען שווערע גזירות דעמאלט האט די ממשלה האבן געוואלט צוריקגעבן גאנצע חלקים פון ארץ ישראל צו די אראבער היה לא תהיה, און ס'איז געווען נאך עניינים וואס איז געווען שטארקע שווערע גזירות, און עס איז געקומען צו גיין שבת, שבת פרשת חיי שרה, שבת מברכים, האט דער רבי ביים פארברענגען גערעדט, די ערשטע שיחות האט ארום גערעדט שטארק בנוגע דעם ענין אז מען שטייט אין שבת מברכים חודש כסלו איז מאנט זיך דער ענין פון שמחה מסביר געווען אז חודש כסלו איז דאך דער חודש פון חנוכה וואס חנוכה איז דאך די גרויסע ניסים וואס מען האט געזען וואס דער אייבישטער האט געמאכט אז געווען די חלשים און די גיבורים האט דער אייבישטער מסרת גיבורים ביד חלשים רבים ביד מעטים די גאנצע גרויסע ניסים וואס איז פארגעקומען אין חנוכה וואס דאס מאכט אז דער גאנצער חודש כסלו איז א פרייליכער חודש בפרט אז אין במשך די דורות איז צוגעקומען נייע ימים טובים די גרייסע ימים טובים, די חסידישע ימים טובים וואס איז דא אין חודש כסלו, בפרט י"ט כסלו ראש השנה לחסידות, און נאך כמה וכמה ימים טובים, חסידישע ימים טובים וואס איז דא במשך דעם חודש כסלו, איז חודש כסלו דאס איז א פרייליכע חודש. און דער רבי האט דעמאלט שטארק אין דעם פארברענגען געמאנט ביי חסידים, מעורר געווען אויף דעם ענין פון שמחה. און דער רבי האט דעמאלט גערעדט בנוגע דעם אז מען זעט אז חסידות האט מגלה געווען דעם ענין פון שמחה. הגם אז דער ענין השמחה שטייט אין תורה פון דעסוועגן איז זעט מען אז ביז דעם גילוי הבעל שם טוב איז די עבודת השם געווען מער אין דעם קו פון יראה קו פון פחד נישט אזוי פיל מודגש דער ענין השמחה און בשעת דער בעל שם טוב איז געקומען האט ער מגלה געווען דעם ענין פון שמחה עד כדי כך אז מיר זעט במוחש אז מען גיט א קוק אויף א חסיד, זעט מען אויף אים די ערשטע תנועה, ווי ווייסט מען אז ער איז א חסיד? אז מען זעט אויף אים א תנועה פון שמחה. אז מען זעט אויף אים א תנועה פון שמחה, א פרייליכן פנים, א ליכטיגן פנים, ווייסט מען אז דאס איז א חסיד. האט דער רבי דעמאלט שטארק געמאנט ביי חסידים אז די עבודה זאל זיין בשמחה, און ער האט גערעדט וועגן דעם מצב, און ער האט גערעדט גאר א שארפע אריכות'דיגע שיחה בנוגע דעם מצב אין ארץ הקודש, וואס איז דעמאלט געווען א מצב פון סכנת נפשות, אז רחמנא ליצלן מ'האט דעמאלט געוואלט אפגעבן גרויסע חלקים אין ארץ ישראל, דעמאלט איז מתייחס געווען צו דעם וואס איז געווען סוף חשוון, דעם טאג, יענעם טאג איז דאס געווען גאר כ ה חשוון, האט ער געברענגט אז ס'שטייט אין מגילת תענית אז ס'איז געווען א יום טוב כ ה חשוון, און די סיבה אויף דעם יום טוב איז געווען ווייל יעמאלט אחידת שומרון, וואס הייסט ס'איז געווען אין יענעם ארט אין די ערטער פון שומרון איז געווען א סכנה פאר אידן צו וואוינען, און דעמאלט איז געקומען צו גיין א קבוצה אידן און זיי האבן געמאכט א א שורא א חומה, אוועקגעשטעלט א א חומה און געבויעט א שטאט ארום א חומה, און אסאך אידן זענען צוזאמען געקומען און מ'האט געבויעט שטעטלעך ארום און ארום, און דאס האט זיי געגעבן אז זיי זאלן קענען וואוינען בביטחון ובמנוחה אסאך יארן, און דאס האט געפועלט אז דער טאג כ ה חשוון איז געווארן א יום טוב, האט דער רבי דעמאלט ארומגערעדט מיוסד אויף יענעם ענין, אז דער ווי אזוי אז אידן שטייען שטארק, און אידן ווערן נישט נתפעל פון אומות העולם, און אידן שטעלן זיך אוועק מיט א שטאלץ, מיט א תוקף, מיט א חומה, און מען איז זיך מחזק אין תורה ומצוות, און מען ווערט נישט נתפעל פון קיין שום זאך, זעט מען במוחש ווי דער אייבישטער גיט אונז אכטונג, און פון דארטן ארומגעגאנגען רעדן אין די מצב ווי אזוי אנשטאט דעם מען זאל שטיין שטארק, איז רחמנא ליצלן דער מצב בימינו אלה אז מען בוקט זיך צו די אומות העולם און מען וויל נושא חן זיין ביי זיי, און מען מיינט אז מען וועט צו צוריק געבן שטיקלעך פון ארץ ישראל וועט מען קענען מאכן שלום בשעת מען ווייסט אז עס איז נישטא קיין שלום און עס איז פארקערט, און דער אראבער וויל גארנישט קיין שלום, ער וויל מער נישט רחמנא ליצלן צו צו צו אויסרייסן אידן און ער וויל יא וואס מיר ווייסן אלע און דאס איז דער עניין האט דער רבי דעמאלט גערעדט זייער שטארק און האט געזאגט אז וואס זאל מען טון וואס זאל מען טון אז די ממשלה פארשטייט עס נישט וואס זאל מען טון אז די וואס פירן אן מיט די עניינים מיט די החלטות אנשטאט דעם זאל שטיין שטאלץ און שטארק ווייל דאס איז די איינציגע שפראך וואס זיי קענען אויף די אומות העולם און די אראבער פארשטייען און דאס איז די איינציגע וועג וואס מ'קען האבן אמת'ע מנוחה מיינט מען פארקערט אז מען דארף זיך בוקן צו זיי און זיך נאכגעבן און נושא חן ביי זיי ביי זיי צו פאר אויף א פאפירעלע, און די פאפירעלע האט נישט קיין שום תוכן קיין שום חשיבות נישט. דער רבי האט געזאגט דעמאלט א מוראדיגע זאך ער האט געזאגט אז מען דארף מען דאך האבן איצטער א נס גמור. ווייסט אויס איז דעמאלט געווען א מצב אז ס'איז שוין געווען אט אט אפגערעדט אז מען גייט שוין אפגעבן שטיקלעך פון ארץ ישראל האט דער רבי געזאגט אז ס'איז געווען בעבר אז ס'איז געווען אזא מין מצב, און ס'איז געווען ניסים גלויים, דער נס איז געווען אז די אראבער גאר האבן נישט אנגענומען, די אידן האבן געוואלט אפגעבן, אבער די אראבער האבן געוואלט מער, האבן געוואלט נאך, און ביז ס'איז נתבטל געווארן צוליב דעם וואס זיי אליין, די מנגדים, די אראבער האבן נישט גענומען. נישט געוואלט אננעמען און דאס איז געווען דער גרעסטער נס, איז במילא וועט מען איצט אויכעט פועל זיין דעם נס, און כדי צו פועל זיין אט אט דעם נס איז דאס דורך די עבודה פון שמחה, אז מען זאל זיך אוועקשטעלן אין א מצב פון שמחה, דער רבי האט דעמאלט געמאנט ביי חסידים א שטארקע שמחה, און הגם אז דו פילסט נישט די שמחה און דו טראכסט אז דו האסט נישט קיין סיבות אויף זיין בשמחה, זאלסטו זיין בשמחה על כל פנים בחיצוניות האט דער רבי געזאגט. אפילו אז בפנימיות האסט נישט קיין געפיל פאר די שמחה, שטעל זיך אוועק אין א מעמד ומצב פון שמחה, על כל פנים בחיצוניות, המעשה הוא העיקר, די שמחה זאל זיין בפועל ובגלוי, א אמת'ע שטורעמדיגע שמחה, און דורך דעם וואס מען זאל זיין בשמחה גדולה, וועט מען דורך דעם צוברעכן דעם העלם והסתר צוברעכן די גזירה, און ס'וועט זיין א נס, און זיי אליין וועלן עס נישט וועלן אננעמען, ס'וועט נתבטל ווערן באיזה אופן שיהיה, וועט דער גאנצער ענין נתבטל געווארן. און ווי ס'איז טאקע געווען, א נס גלוי יעצט טאקע יענע וואך נאך יענעם שבת האט מען געזען אז ס'איז געווען טאקע א נס גלוי אז דער גאנצער ענין וואס איז דעמאלט ארויפגעקומען וואס מ'האט געוואלט צוריקגעבן חלקים גרויסע שטיקער פון ארץ ישראל איז דאס אינגאנצן נתבטל געווארן ס'איז געווארן כעפרא דארעא און ס'איז געבליבן פון דעם גארנישט האט מען דעמאלט געזען ווי דער רבי האט דעמאלט געשטורעמט שמחה, געמאנט ביי חסידים זיך אוועקשטעלן אין א מצב פון שמחה, און א שמחה גדולה ביותר, און דווקא די שמחה איז פורץ גדר, דאס וועט צוברעכן די אלע העלמות והסתרים. איז וועלן מיר היינט רעדן בנוגע דעם ענין השמחה, וואס אין די פרשה פון היינטיגע סדרה, פרשת חיי שרה איז פאראן זייער א געשמאקער ענין אין חסידות, מיוסד אויפן זוהר פון היינטיגע פרשה, וואס גיבט צו פארשטיין ווי אזוי דארף זיין די אמת'ע שמחה אין עבודת השם. דער ענין איז מיוסד אויף א זוהר אין היינטיגע סדרה, וואס איז מבואר אין א מאמר פון דעם רבי'ן רש"ב פון דעם רבי'ן נשמתו עדן פון די יאר תרע"ט, חסידים רופן דאס אן עטרת, און אויף דעם איז פאראן מאמרים פון רבי'ן וואס דער רבי האט גערעדט כמה פעמים במשך די יארן, יא, אויף יענעם, מיוסד אויף יענעם מאמר ארומגערעדט בהרחבה און באריכות, יא, ס'איז געווען אין תשי"ב, ס'איז דא אין תשמ"א, און נאך יארן, וואס עס איז מבואר דער סוגיא דער ענין פון שמחה על פי חסידות, ווי אזוי און וואס איז טאקע דער אמת'ער ענין פון שמחה. וועלן מיר אנהייבן פריער מיטן זוהר, אינטערעסאנטער זוהר אויף די סדרה. דער זוהר שטעלט זיך אויף די ערשטן פסוק פון די פרשה שטייט ויהיו חיי שרה, מאה שנה עשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה וואס מען זעט אז די תורה זאגט ויהיו חיי שרה פארוואס דווקא ביי שרה שטייט אט די לשונות ויהיו חיי שרה שטייט נישט ביי אנדערע פון די אמהות געפינט מען דאס נישט און דערנאך אויכעט חזר'ט זיך איבער נאך אמאל נישט נאר די תורה זאגט איינמאל ויהיו חיי שרה נאר די תורה נאך דעם וואס זי זאגט די מספר השנים פון מאה שנה עשרים שנה ושבע שנים פירט אויס די תורה נאך אמאל שני חיי שרה לכאורה כפל הלשון. און ס'איז דא די ביאורים פון רשי פון מדרשים, אבער דער זוהר זאגט זייער אינטערעסאנטער ענין. זאגט דער זוהר אט א דער זאך. אז בשעת דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט, האט ער באשאפן אדם הראשון און חווה. אתא חווה געקומען צו גיין חווה, און זי האט געוואלט ברענגען שמחה אויף דער וועלט. חווה האט געוואלט ברענגען שמחה אויף די וועלט, און וואס איז געווען, ווי האט זי געברענגט די שמחה, זי האט גענומען פון אשכול של ענבים, ווי ס'ברענגט זיך אז דער חטא עץ הדעת, לפי דעם דעת הזוהר און לפי כמה דעות וואס ברענגט זיך אויכעט אין גמרא, אז ס'איז געווען גפן היה, אז ס'איז געווען אשכול של ענבים סחטה, חווה האט גענומען א אשכול ענבים, אויסגעקוועטשט, געמאכט פון דעם וויין, און געגעבן אדם הראשון צו טרינקען. און דאס איז געווען דער חטא עץ הדעת איז זי האט געווען האט געהאט א כוונה צו ברענגען שמחה אבער די שמחה האט זיך אויסגעלאזט אין דעם חטא עץ הדעת וואס פון דעם האט זי געברענגט מיתה לעולם אתדבקת בחויא זי האט זיך צוגעקלעבט צו דעם נחש אשטאט צו ברענגען די שמחה וואס איז די ריינע שמחה האט זי געברענגט צו אזא סארט שמחה וואס האט זיך צוגעקלעבט צו דעם נחש נחש הקדמוני און פון דעם איז ארויסגעקומען מיתה לעולם דער גאנצער ענין היפך

אויכעט האט געוואלט מתקן זיין דעם חטא וואס חווה האט מקלקל געווען מיט די יין, האט ער געוואלט מתקן זיין מיט דעם ויטע כרם. מה כתיב ביה וואס שטייט ביי נוח'ן זאגט דער זוהר אז ער איז געווארן שיכור, וישת מן היין וישכר ויתגל און ס'איז געווארן דארטן א גאנצער גרויסער חורבן, ווי די תורה דערציילט די סדרה אין פרשת נוח וואס איז געווען די תוצאות, שלעכטע ביטערע תוצאות וואס איז ארויסגעקומען פון די מעשה פון נוח. דערנאך איז געקומען צו גיין שרה, צען דורות שפעטער, אתא שרה לעלמא, געקומען צו גיין שרה אויף דער וועלט. און שרה, וואס שטייט ביי שרה? נחתת וסלקת. שרה האט געברענגט די אמת'ע שמחה. זי האט זוכה געווען אראפגיין אין מצרים, ערות הארץ זייענדיג ביי פרעה מלך מצרים, ותוקח האישה בית פרעה, און נישט נאר, ס'האט זיך ביי איר נישט צוגעקלעבט די קליפה, שמוץ פון דעם נחש הקדמוני ווי ס'איז געווען ביי חווה אדער ווי ס'איז געווען ביי נח, נאר אדרבה, ווי זי איז צוריק געגאנגען ווי ס'שטייט דארטן ויעל אברם ממצרים, כבד בכסף ובזהב, ער איז ארויס געגאנגען מיט די אלע ניצוצות קדושה, ער איז ארויס געגאנגען א גאנצער, א ריינער, נאך מיטגענומען מיט זיך עשיר בכסף ובזהב די אלע זאכן ווי די תורה דערציילט אונז. נחתת וסלקת פירט אויס דער זוהר ועל דא צוליב דעם דילה הוו חיין דערפאר ביי איר איז געווען דער אמת'ער לעבן און דאס איז וואס די תורה זאגט ויהיו חיי שרה שני חיי שרה שרה האט געהאט די אמת'ע לעבעדיגקייט די אמת'ע זי האט געהאט די אמת'ע שמחה זי האט געברענגט די אמת'ע שמחה אויף דער וועלט די אמת'ע לעבעדיגקייט דילה הוו חיין איר לעבן איז געווען א אמת'ער לעבן א לעבן טאקע פון קדושה און פון דעם לעבן מיר עד היום הזה ביז ביז משיח צדקינו וואס מען דארף פארשטיין אין דעם זוהר, וואס איז געווען, וואס איז דא געשען, וואס האנדלט זיך דא? וואס איז די מעשה? וואס האט חוה געוואלט? און וואס איז געווען איר טעות? וואס האט נח געוואלט מתקן זיין? וואס איז געווען זיין טעות? און ווי אזוי האט שרה מתקן געווען אט דעם אמת'ן ענין פון שמחה. איז אויף דעם איז מבואר אין חסידות זייער רייך דער גאנצער עניין וואס איז דא די זאך. בשעת דער אייבישטער האט באשאפן אדם הראשון, שטייט אין תורה, ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה. דער אייבישטער האט באשאפן אדם הראשון און אים גלייך געגעבן דעם תפקיד. אדם הראשון נאך זייענדיג אין גן עדן פאר חטא עץ הדעת האט דער אייבישטער אים געגעבן א תפקיד, וואס דאס איז דער תפקיד פון יעדער מענטשן אויף דער וועלט, לעבדה ולשמרה.

קומט צו גיין חוה, און חוה האט פארשטאנען אז כדי אז די עבודה זאל קענען אראפברענגען די המשכת אלוקות, קענען אראפברענגען געטליכקייט אויף דער וועלט, און מגלה זיין געטליכקייט אויף דער וועלט, איז נישט גענוג די עצם ענין העבודה. עבודה אליין, עבודת עבד, קען געטאן ווערן אן א געשמאק און אן א חיות און אן א שמחה אן א לעבעדיגקייט, און דעמאלט וועט די המשכה פון אלוקות, די ברכה און די המשכה, די השפעה וועט נישט אנקומען אויף דער וועלט אין דעם ריכטיגן אופן. כדי עס זאל זיין טאקע אמת'ער ענין פון המשכת אלוקות, און בפרט די המשכה פון אלוקות ווי דאס איז אן הגבלות פון די העכסטע מדריגות, מוז דאס זיין דורך שמחה דווקא, וואס דאס איז וואס ס'שטייט, עבדו את ה' בשמחה וגילו, וגילו ברעדה טאקע וועט מען מסביר זיין אבער עבודת השם דארף זיין דווקא בשמחה בשעת די עבודה איז בשמחה איז דאך ידוע אז שמחה איז פורץ כל הגדרים שמחה האט אין זיך א כח דאס רירט אן אין די העכסטע מדרגות דער עצם עניין העבודה מאכן מצוות, טון מעשים טובים, איז יעדער מעשה, יעדער מצוה איז טאקע ממשיך המשכה, אבער דאס איז המשכה מוגבלת. יעדער מצוה, יעדער מעשה האט אין זיך א תוכן מוגבל, האט אין זיך א ציור מוגבל, וואס באשטייט די עבודה? אז א מענטש טוט חסד, איז ער ממשיך חסד פון דעם אייבערשטן אויף דער וועלט. א מענטש טוט א ענין של גבורה, ער האלט זיך איין צו טון עפעס נישט גוט, איז ער ממשיך גבורתו של הקדוש ברוך הוא. א מענטש האט רחמנות איז ער ממשיך תפארת אין יעדע מצוה אין יעדע פעולה וואס א מענטש טוט איז ער ממשיך א מידה א ספירה א מדריגה מסוימת פון געטליכקייט אבער בשעת ס'איז דא שמחה אין די עבודה שמחה איז פארבונדן מיט תענוג תענוג רירט אן אין די העכסטע מדריגות אן קיין שום הגבלה ווי ס'רעדט זיך אין חסידות אז דער שרש התענוג און דער שרש השמחה איז אין דעם אין סוף אין דעם בלי גבול פון אלוקות און אויף צו אראפברענגען דעם בלי גבול פון געטליכקייט שמחה פורץ גדר, איז דאס דווקא בשעת די עבודה איז דווקא מתוך שמחה, דאס איז דער כח השמחה. דערפאר שטייט די פסוקים המפורסמים, דער פסוק הידוע אין פרשת כי תבוא, תחת אשר לא עבדת את הוי' אלוקיך בשמחה. און עס איז ידוע דער טייטש פון דעם רמב"ם און דער טייטש פון דעם אריז"ל, אז ס'איז געווען עבדת, אבער דער לא עבדת בשמחה, א איד דינט דעם אייבערשטן, אבער אויב דער דינען דעם אייבערשטן איז אן א שמחה, ס'פעלט שמחה אין עבודת השם, איז דעמאלט, רחמנא ליצלן, ווי עס שטייט ווייטער, וועלן מיר נישט איבער'חזר'ן איצטער די דברים, די תורה, וואס די תורה שרייבט אויף דעם. ווי קומט דאס? לכאורה ער דינט דאך דעם אייבערשטן. אבער אויב ער דינט דעם אייבערשטן אן שמחה, איז דאס א עבודה, א מוגבל'דיגע, א מצומצם'דיגע עבודה. בשעת ס'איז דא שמחה אין די עבודה, טראגט עס אראפ דאס מגולה, אן הגבלות, אן א מדידות, אן צמצומים, דאס איז ממשיך דעם בלי גבול פונעם אייבערשטן דא למטה, און דעמאלט פירט מען דורך אז די וועלט זאל ווערן טאקע א ליכטיגע וועלט, א געטליכע וועלט. אט אט דעם ענין האט חווה פארשטאנען, און זי האט געוואלט ברענגען שמחה אויף דער וועלט. וואס איז אבער געווען דער טעות? דער טעות איז געווען אז זי האט געמיינט אז שמחה דארף אראפקומען במורגש. וואס איז געווען די חטא פון עץ הדעת? די חטא פון עץ הדעת זעט מען אז א גאנצע צייט די נקודה דארטן איז געווען אז מען האט געזוכט דעם אייגענעם געשמאק, מען האט געזוכט דעם אייגענעם געפיל. ותרא האישה כי נחמד העץ למראה, כי נחמד ונעים וטוב ומתוק, די אלע זאכן וואס שטייט דארט אין די פסוקים, אז זי האט געזען אז ס'איז א געשמאקע זאך, און ס'איז א זיסע זאך, און ס'איז א גוטע זאך. דאס הייסט אז מ'האט געזוכט א געפיל, איך וויל פילן די שמחה אויף אן אופן אז ס'זאל זיין געשמאק פאר מיר און גוט פאר מיר, אז איך וויל האבן און ס'וועט זיין גוט און ער וועט האבן אלע גוטע זאכן און דעמאלט וועט זיין בשמחה. וואס דאס איז דאס איז דער טעות וואס דא מ'זעט במוחש אסאך מענטשן וואס מיינען אז דער ענין פון שמחה איז האבן זאכן, א מענטש האט אסאך געלט, איז ער בשמחה, ער וועט האבן א גוטע פרנסה, ער וועט האבן געזונט, ער וועט האבן אלע גוטע זאכן, ער וועט באקומען עשירות, ער וועט האבן אלעס זיך נאכגעבן אלע זיינע תאוות, און דעמאלט וועט ער פילן גוט מיט זיך אליין, וועט ער זיין א פרייליכער מענטש. זעט מען במוחש אז ס'איז נישט אזוי. די מציאות באווייזט אז א מענטש וואס ליגט אין זיך און טראכט וועגן זיך און ער וויל זיך אנפילן, איז דעמאלט איז ער קיינמאל נישט צופרידן. פארקערט, ס'קיינמאל נישט גענוג, איך דארף האבן מער, יש לו מנה רוצה מאתים, ער איז מקנא וואס יענער האט, ער מיינט אז ס'קומט זיך אים, ס'איז מיר און איך, און איך בין א פיינער מענטש, דארף איך האבן מער, און טאמער ער באקומט נישט וואס ער וויל, איז ער נישט צופרידן, ער ווערט נערוועז, ער ווערט ברוגז. און ווי ס'שטייט אין ספרים בנוגע דעם נחש, און דאס איז דער ענין פון חטא פון נחש הקדמוני, אז דער נחש איז שטענדיג א אומעדיגער, דער נחש האט אין זיך א טבע, א טבע עצבות, אזוי שטייט אין ספרים הקדושים. דער נחש איז שטענדיג א אומעדיגער. פארוואס איז ער אומעדיג? ער האט דאך אלץ וואס ער וויל. ער האט דאך עפר. דער אייבערשטער האט אים געזאגט, עפר תאכל כל ימי חייך, האט ער דעם גאנצן עפר. נאר ער האט מורא, אז ס'וועט זיך אויפעס, אזוי שטייט זיך אין ספרים, אז ער האט מורא, אז מ'עט אויפעסן דעם גאנצן ערדקוגל, אז ס'וועט גארנישט בלייבן. דאס הייסט ער לעבט א גאנצע צייט אז דאס וואס ער האט איז אים נישט גענוג, ער וויל נאך, ער וויל מער. איז אט אט דער ענין איז געווען דער חטא פון חווה, דער חסרון פון חווה. חווה האט געוואלט טאקע ברענגען שמחה אין עבודת השם, איר טעות איז געווען אז זי האט געמיינט אז דער ענין השמחה איז פארבונדן מיט מורגש, דאס איז דער חטא פון עץ הדעת, אז זי האט גענומען פילן זיך ס'איז מבואר אין ספרים יוז דארפן רמבם אין מורה נבוכים אז די גאנצע חטא עץ הדעת איז געווען די חטא ההרגשה פאר חטא עץ הדעת דער אדם האט נישט געפילט ויהיו אדם וחווה ערומים ולא יתבוששו וואס איז דער טייטש ולא יתבוששו ס'איז נישט געווען קיין הרגש עצמי זיי האבן בכלל נישט געפילט זיך איז ממילא נישט געווען קיין פיל פון בושה זיי האבן נישט געדארפט קיין קליידער זיי זיינען געווען אין אן אופן אז זיי האבן בכלל נישט דערהערט דעם איך, ס'איז נישט געווען קיין איך. אז ס'איז נישטא קיין איך, איז נישטא קיין בושה, נישטא וואס צו שעמען זיך, זענען זיי געווען אין גאנצן געטליך. געקומען צו גיין דער נחש און אריינגעמישט אין זיי א שמוץ, בא נחש אל חווה והטיל בה זוהמא, דער זוהמא דאס איז דער הרגש הישות, ווי ס'רעדט זיך אין חסידות, דעם געפיל פון איך, מיין געשמאק, איך וויל די שמחה וואס איך האב, וואס איך באקום. און דאס האט קאליע געמאכט די גאנצע מעשה. און פון דעם איז געווארן דער ענין המיתה בעולם. אז ס'איז דא ישות, איז נישטא קיין לעבעדיגקייט. איז דאס א ענין של מוות, היפך החיים. חיים איז ביטול. לעבעדיגקייט איז אז מ'איז איבערגעגעבן צום אייבערשטן. ואתם הדבקים בהוי' אלוקיכם חיים כולכם היום. אז מ'טראכט וועגן זיך, רייסט מען זיך אפ פון אלוקות. ווי דער אלטער רבי איז מסביר אין תניא, אז די איינציגע וועג ווי אזוי מ'קען באקומען געטליכקייט איז בשעת מ'איז בטל. און דאס איז געווען דער חטא פון עץ הדעת. איז געקומען צו גיין צען חזי צען דורות שפעטער, נח. אה, קומט צו גיין נוח. נוח האט געכאפט דעם טעות, ער האט געוואלט מתקן זיין דעם חטא פון חווה. אז נוח האט געזען אז דער עניין פון מורגש, דער עניין פון פילן זיך, דאס איז א זאך וואס דאס איז מרחק פון אלוקות, דאס איז נישט די ריכטיגע שמחה. האט נוח געזאגט, לאמיר מתקן זיין דעם עניין פון שמחה, און דאס פועל זיין אין אן אופן פון ביטול. ווי אזוי האט ער עס געוואלט טון? אז מ'עט טרינקען וויין ביז אז מ'עט ווערן שיכור. דאס הייסט ביי נח איז נישט געווען דער עניין פון שמחה, האט ער געטייטשט אז דער עניין פון שמחה איז ארויסגיין פון די הגבלות, פארלירן זיך. ער האט געטייטשט ביטול, אבער אין וועלכע ביטול? די ביטול פון בלבול הדעת. טרינקט זיך אן, ישתה וישכח רישו ווי שטייט דער פסוק דארטן אין תנך, פארגעסן פון זיך, פארגעסן פון אלעס, ארויסגיין פון די הגבלות, פארלירן זיך אינגאנצן, זיך מפקיר זיין אינגאנצן, און דעמאלט איז ער אויס דעת, איז ער בטל, און אז ער איז בטל, איז דעמאלט אלעס איז גוט. אבער דאס איז געווען דער חטא פון דער חטא פון נח'ן, אז דאס איז עכט נישט די ריכטיגע שמחה. בלבול הדעת, דאס איז נישט די כוונה העליונה, נישט דאס איז די שמחה וואס דער אייבישטער וויל, ווי אזוי צו מאכן די וועלט א דירה לו יתברך, און מגלה זיין געטליכקייט אין וועלט. דאס איז נישט דער ענין פון שיכרות, בלבול הדעת, דאס איז נישט די וועג. געקומען צו גיין שרה, און שרה האט מגלה געווען דער אמת'ער ענין ווי אזוי ס'דארף זיין די שמחה מתוך ביטול. וואס איז די אמת'ער ענין השמחה? וואס דאס איז וואס שטייט אין פסוק ויספו ענווים בהוי' שמחה פסוק אין ישעיה אז די ענווים מידת הענווה אט דאס איז וואס ברענגט די אמת'ער ענין פון שמחה ווי קומט דאס ענווה מיט שמחה לכאורה בהשקפה ראשונה טראכט זיך אריין ענווה איז א מענטש וואס ער איז א ענוו איז ער א שפל, ער האלט נידעריג ביי זיך, איך בין גארנישט, מיט נישט, ווער בין איך, וואס בין איך, יא, מי אני ומה אני, איז ער אינגאנצן צובראכן ביי זיך, אינגאנצן אראפגענידערט ביי זיך, ווי קומט עס אז דער פסוק זאגט אז ויספו ענווים בהוי' שמחה, אז די אמת'ע פרייליכקייט אין אייבערשטן קענען האבן נאר די ענווים, ענווה מיט שמחה בהשקפה חיצונית קוקט אויס ווי צוויי הפכים.

ס'איז דא א גרויסע נפקא מינה צווישן ענווה און שפלות איז מסביר דער אלטער רבי אין די מאמרים פון ויספו ענווים בהוי' שמחה, תקס"ב, און נאך ערטער אין חסידות. ס'איז דא ענווה און ס'איז דא שפלות. שפלות מיינט א מענטש האלט אז ער איז גארנישט. ענווה מיינט א מענטש ווייסט זיינע מעלות. והאיש משה ענוו מאוד, משה רבינו האט זיך נישט אפגענארט. ער האט נישט געזאגט איך בין גארנישט סתם אזוי. געמאכט פון זיך א גארנישט כאילו גארנישט. אדם הראשון משה רבינו האט געוואוסט זיינע מעלות, ער האט געוואוסט אז ער איז מבחר האנושי, ער האט געוואוסט אז דער אייבערשטער האט אים געגעבן די גרעסטע כוחות, ער האט געוואוסט אז ער האט א נשמה גדולה ביותר, ער האט געוואוסט אז ער איז געווען דער וואס האט געגעבן תורה צו אידן. משה רבינו האט געוואוסט אלע זיינע מעלות. נאר ביחד עם זה איז ער געווען עניו מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. ווארום משה רבינו האט זיך אריינגעטראכט ביי זיך און געזאגט, אז מיינע מעלות איז וואס האב איך געטאן, דאס איז א מתנה מלמעלה, ווען א צווייטער וואלט געהאט אט אט די מעלות וואלט ער דאך געטאן אסאך מער פאר מיר. ער האט באמת געגלייבט אז ווען א צווייטער וואלט געהאט אט די מתנה וואס דער אייבישטער האט אים געגעבן אט די אלע חושים און תכונות און כשרונות, וואלט ער געטאן אסאך מער פון דעם, איז במילא האט ער זיך נישט געהאלטן גרויס פון דעם, ערשטנס, וואס איך האב איז נישט מיינע, כ'האב עס באקומען מלמעלה, זכות אבות, צווייטנס, ווען א צווייטער וואלט געהאט וואלט ער געטון מער פאר מיר און דערנאך איז דא דריטנס א נקודה וואס איז מבואר אין די מאמרי חסידות אז משה רבינו האט געזען וואס עס וועט זיין אין זמן הגלות כל האדם אשר על פני האדמה ווי דער רבי רש"ב טייטשט ערגעץ אז ער האט געזען וואס וועט זיין אין סוף זמן הגלות אז עס וועט זיין אדם אשר על פני האדמה טיף אין דרערד און עס וועט זיין א חשך כפול ומכופל עס וועט זיין מורא'דיקע שווערע נסיונות און ביטערע צייטן און פון דעסט וועגן אידן וועלן שטיין שטארק אין אמונה און ביטחון און שמחה אינעם אייבערשטן, ער האט עס נישט געקענט פארשטיין. האט משה רבינו געווארן א עניו פון דעם זאגט ווען איך וועל זיין אין יענע מצב ווייס איך נישט צו איך קען אויסהאלטן וואס אט די אלע זאכן ברענגען ארויס אז ענוה ברענגט ברענגען וויסן די אייגענע מעלות און פון דעסט וועגן זיך נישט האלטן גרויס בשעת א מענטש האט אט די ענוה איז ער שטענדיג בשמחה ווארום דער אמת'ער עניין פון שמחה איז אז א מענטש איז שטענדיג צופרידן איזהו עושר השמח בחלקו ס'נישטא אזא מין זאך איך דארף האבן, עפעס קומט זיך מיר, ס'קומט זיך מיר גארנישט. אה, איך טו, איך מאך, איך קער, איך בין א פיינער מענטש, איך לערן, דאוון, דאס איז גארנישט מיינע אייגענע זאכן. דאנק דעם אייבערשטן. דאס וואס איך קען טון, דאנק איך דעם אייבערשטן. דאס וואס דער אייבערשטער גיט מיר, דאנק איך דעם אייבערשטן. איז ער שטענדיג שמח בחלקו, שטענדיג צופרידן, שטענדיג בשמחה גדולה ביותר. און אט אט די שמחה איז נישט נאר ס'נישט קיין סתירה, דאס איז שמחה וואס קומט מיט א אמת'ע ביטול. וויבאלד אזוי אינגאנצן בטל במציאות אינגאנצן מיט א ביטול בתכלית, ער שטייט מיט א איבערגעגעבנקייט צום אייבערשטן, איז ער מיט די גרעסטע שמחה. וואס איז די שמחה? די שמחה איז אז דאס וואס דער אייבערשטער גיט מיר דאס איז די אלץ, איך בין, איך דאנק דעם אייבערשטן אויף אלץ וואס איך האב, שטענדיג שמח בחלקו, שטענדיג צופרידן, אשרינו מה טוב חלקינו, מה נעים גורלינו, ומה יפה ירושתינו, איך האב דעם אייבערשטן האב איך אלץ, ה' רועי לא אחסר. און אָט אָט די שמחה, דאָס איז די שמחה וואָס איז פֿאַרבונדן מיטן גרעסטן ביטול. און שׂרה אמנו האָט מגלה געווען אָט אָט די שמחה. בײַ שׂרה איז געווען דער ענין פֿון קבלת עול מלכות שמים, אָט דער עבדות, די איבערגעגעבנקייט צו דעם אייבערשטן, דער עול מלכות שמים, שׂרה איז דער ענין פֿון מלכות, שׂרה, שׂררה, איז דער ענין פֿון מלוכה, און דער ענין המלוכה בײַ ייִדן איז דאָס דער ענין פֿון קבלת עול מלכות שמים. דער קבלת עול מלכות שמים איז דאָס איז דער גרעסטער ביטול, איבערגעגעבנקייט צום אייבערשטן, און דארטן דא די גרעסטע שמחה, דאס איז נישט קיין אייגענע שמחה, דאס איז די שמחה וואס א איד מצד זיין איבערגעגעבנקייט צום אייבערשטן פילט ער דעם אייבערשטנ'ס שמחה, אז דער אייבערשטער האט נחת רוח, דאס איז מיין נחת רוח, דער אייבערשטער איז צופרידן בין איך צופרידן, דעם אייבערשטנ'ס שמחה שפיגלט זיך אפ ביי מיר מצד דעם גודל הקבלת עול והביטול איז דער תענוג האדון ווי ס'שטייט אין לשון אין חסידות, ווערט דער תענוג פונעם עבד אז דער אדון איז צופרידן, מער ווי דעם דארף איך נישט. ס'איז נישט קיין צוויי שמחות, דאס איז מער די שמחה פון דעם אדן שפיגלט זיך אפ ביי א אידן מצד זיין איבערגעגעבנקייט צום אייבערשטן, שרה האט מגלה געווען אט אט דעם ענין, וואס דערפאר האט שרה אימנו גערופן איר איינציגע קינד וואס זי האט געהאט איר בן יחיד יצחק, צחוק עשה לי אלקים, צחוק, דער ענין פון תענוג און שמחה, אט דאס האט מגלה געווען שרה, און דאס איז דער ענין וואס תורה זאגט אונז אז שרה אימנו נחתת וסלקת, קענען אראפקומען אין וועלט, אין מצרים אין ערות הארץ אין די גרעסטע חשך הגלות אין די זמנים פון חורבן און גלות און זיין דארטן און זיך פארנעמען מיטן וועלט און דארטן טון די מאכן א דירה לו יתברך און נחתת וסלקת זיך האלטן שטארק און נישט נאר נישט אראפפאלן אין די שמוץ און די גראבקייט פון גלות נאר אדרבה אויפהייבן די וועלט און מאכן פון די וועלט א דירה לו יתברך ועל דא דילה הוו חיים אט דער לעבעדיגקייט דאס איז די אמת'ע לעבעדיגקייט שרה אימנו האט מגלה געווען חיי שרה דילה הוו חיים, ווי אזוי א איד קען דינען דעם אייבערשטן בשמחה ובטוב לבב, אבער א שמחה אמיתית, און פון די שמחה קומט נישט ארויס קיין יניקת החיצונים, די שמחה, דער נחש הקדמוני האט נישט וואס צו טון דארטן, דאס איז נישט קיין שמחה וואס ברענגט רחמנא ליצלן צו תוצאות בלתי רצויות, דאס איז די אמת'ע שמחה, וואס דאס איז א שמחה פארבונדן מיט ביטול, און די שמחה, אי דאס איז די שמחה וואס מאכט אז א איד זאל קענען זיין שטארק און שטאלץ אין די שווערסטע זמנים פון גלות, און קענען מאכן פון די וועלט א דירה לו יתברך און גרייטן זיך פאר די גאולה שלימה. און דאס נעמט מען פון היינטיגע סדרה די הוראה פון שרה אימנו, ווי א איד דארף דינען דעם אייבערשטן בשמחה ובטוב לבב. און די שמחה, אט דאס איז דער כלי פאר אלע ברכות, בשעת א איד ארבעט אויף זיך צו זיך אוועקשטעלן א תנועה פון שמחה, איז אט אט די שמחה, איז שמחה פורץ כל הגדרים, שמחה איז דער כלי פאר אלע ברכה, און דו בשעת א איד שטעלט זיך אוועק אין א תנועה פון שמחה אפילו אז ס'איז שווער צו זיין בשמחה מצד די אלע שוועריקייטן וואס מען געפינט זיך איצטער, אבער בשעת מען הארעוועט אויף זיך, עבודה גדולה ווי דער רמב"ם זאגט, אויף דינען דעם אייבערשטן מתוך שמחה וטוב לבב, איז דורך דעם וועט מען זוכה זיין צו דעם אז ימלא שחוק פינו, צו די שמחה האמיתית וואס וועט זיין בקרוב בימינו אמן די שמחה פון די גאולה האמיתית והשלימה, און ווי מען זאגט אין דעם פסוק הידוע, אז ימלא שחוק פינו, אז יאמרו בגוים, הגדיל השם לעשות עמנו, הגדיל השם לעשות עם אלה היינו שמחים. איז ידוע דער טייטש, ווי ס'ברענגט זיך אין ספרים, דער רבי האט אמאל גערעדט וועגן דעם ביי א פארברענגען, א ווארט וואס ברענגט זיך אין בשם איינער פון די תלמידים פון רבי'ן נועם אלימלך, פון איינער פון די צדיקים רבי שמעון מירוסלאוו, ברענגט ער א ווארט א טייטש אויף דעם פסוק. וואס איז דער פשט אז יאמרו בגוים, הגדיל השם לעשות עם אלה? הגדיל השם לעשות עמנו היינו שמחים, וואס זאגט מען דא? וואס איז דער טייטש פונעם פסוק? האט ער געטייטשט זייער געשמאקע טייטש, ער האט עס איבערגעחזרט ביי פארברענגען אמאל. אז יאמרו באגויים, עס וועט קומען די צייט פון משיח פון די גאולה, און מ'עט זען אלע אומות העולם, אלע גויים, אלע די אלע אומות העולם, אלע רשעים וועלן אלע זען בעיני בשר די גרויסע ניסים און נפלאות וואס דער אייבישטער מאכט צו אידן, און זיי וועלן זאגן הגדיל השם לעשות עם אלה, פארוואס האט דער אייבישטער געמאכט אזעלכע גרויסע זאכן? וואס קומט זיך די אידן? פארוואס האבן זיי זוכה געווען צו אזא גרויסע גרויסע גילויים, אזעלכע גרויסע חסדים? דער ענטפער איז, ווייסטע פארוואס? הגדיל השם לעשות עמנו, פארוואס האט דער אייבישטער צו אידן געגעבן אזויפיל? ווייל היינו שמחים. אפילו אין די שווערסטע מאמענטן פון גלות, אידן זענען בשמחה. און אט אט די שמחה וואס ער האט אונז אויסגעלערנט, די שמחה צוזאמען מיט ביטול, אט דאס איז די אמת'ע שמחה וואס גרייט אונז צו די גאולה שלימה, מ'זאל זוכה זיין טאקע זען און מקויים ווערן דעם אז ימלא שחוק פינו, די שמחת עולם על ראשם, אין די גאולה האמיתית והשלימה דורך משיח צדקינו.